דאס גיט אסאך א גרעסערע אסאך א ברייטערע געשמאק אסאך א ברייטערע קוק אין די אין די פרשה ווען מען קען עס ממשיך זיין פון א וואך צו א וואך און איך האב געטראכט וואס מען קען טון אז עס איז שוין מער נישט שבועות עס איז שוין אדורך געגאנגען די די גאנצע זאך ווי אזוי גייט מען ווייטער דא מען דארף גלייך אנהייבן צו טראכטן פון די יום טוב הבא. וואס איז די נעקסטע יום טוב נאך שביעית? א גרויסע שאלה וואס די נעקסטע יום טוב נאך שבועות איז. נעקסטע יום טוב נאך שבועות איז לכאורה ראש השנה, תשרי. דאך די דריי, דריי תקופות ימים טובים, אדער צוויי תקופות פון ימים טובים. ניסן און תשרי, וואס ניסן גייט ביז שבועות, תשרי האט דאך א גאנצע הרחבה פון אלול ביז שמיני עצרת. דאס איז די נעקסטע די נעקסטע זאך אפשר כ'האב געטראכט אפשר צו ווי אזוי מ'וועט קענען אנהייבן צו לערנען באריכות די סוגיות פון ראש השנה פון יום כיפור פון סוכות און ס'דאך אלס זייער ברייטע זאכן וואס געווענליך מ'קומט אויכעט ס'קומט אין זייער א ביזי צייט מ'האט נישט אזויפיל צייט צו מ'קען אביסל נעמען א נקודה דא א נקודה דארט אפשר וועט מען קענען לערנען באריכות די סוגיות אזוי ווי מ'דארף. דאס איז נאך זייער פרי, עס איז דאך ממש נאך נאך נאך אלס נאך שבועות ווי מען זאגט. איז איין איין טענה. צווייטע טענה איז, דארף מען מעיין זיין די טענה. אז איך בין נישט זיכער אויב די נעקסטע יום טוב, די נעקסטע מועד, אפשר נישט די ווארט יום טוב, אבער די נעקסטע מועד נאך שבועות, נישט זיכער אז דאס איז ראש השנה, עס קען זיין די נעקסטע מועד איז גאר תשעה באב. שבעה עשר בתמוז, אז עס קומט האט על פניו ווי א שייכות, פערציג טעג נאך שבועות וואס איז געווען די די לוחות ראשונות דעמאלטס איז געווארן צובראכן די לוחות שבעה עשר בתמוז דאס הייסט ס'פארט ווייטער און דאס איז א גרויסע פראבלעם באמת חלק פון די פון די צער חלק פון די צרה פון די גאנצע סדר די גאנצע סדר וואס איז דא וואס איז נישט נאר א סדר אין די שנה ס'דאך א מבטא א סדר בנפש ס'מבטא א סדר אין די וועלט וואס מ'איז ארויס פון מצרים מ'האט געמאכט די גאנצע הכנה פון שבו שבועות און חג השבועות און נאך חג השבועות איז דאך דא דארף דאך אזוי טון איז דאך דא פערציג טעג וואס משה רבינו עלה אל ההר גייט גייט לערנען תורה ויהי שם עם השם ארבעים יום וארבעים לילה ס'איז געווען אוודאי א זמן פון אמת'דיג עסק התורה באופן הכי פנימי באופן הכי עמוק וואס ס'קען זיין. יא אזוי ווי אונז לערנען דאך אז מען וויל איבער שפילן די נפש די די מתן תורה אבער די מתן תורה איז דאס וואס מען פייערט שביעות יום אחד איין טאג חג השביעות דאס איז דאך די יום מתן תורה נאכדעם איז דאך דא די עקטשועל לימוד התורה אדער די עקטשועל קיום התורה אזוי ווי משה רבינו אליינס אין די אין די ערשטע שביעות איז דאך געווען טאקע די גרויסע מעמד חג השביעות פאר יעדע איינע נאכדעם איז משה רבינו אליינס געגאנגען געלערנט פאר פערציג טעג און פערציג נעכט אין הימל געלערנט די תורה. כ'בין זיכער אז די יחידי סגולה, די מענטשן וואס זענען גייען בדרכו של משה רבינו, איז דא אזוי אפאר טעג נאך שביעות לפחות, אפשר פערציג טעג, מען פרובירט אריינצוגיין פון ניי אין די תורה, אריינצוגיין פון ניי אין חלקי החכמה. אבער דאס קומט צו א צו א ענדע אין א זייער א נישט שיינע וועג, און ס'פאסט נישט, ס'פאסט זיכער נישט מ'זאל זאגן אזוי נאך שבועות, נעקסטע יום טוב וועט זיין שבעה עשר בתמוז, מ'קען זאגן ס'וועט זיין נתהפך לשמחה, אבער ס'איז דאך סתם מן השפה ולחוץ, מ'דארף דאך מ'דארף דאך וויסן די ריאליטי. איז עפען איך די פרשה און איך עפען די זוהר אויף די פרשה, פרשת נשא, וואס קען מען טון? ס'איז דאך א פרשה, פרשה אין די תורה, קריאת התורה, זעהן וואס מען קען טון פון דא. ווען מען עפענט פרשת נשא זעהט מען זייער אינטערעסאנטע פרשה, סיי אין די פשט אין די חומש איז א אינטערעסאנטע פרשה, סיי אין זוהר איז עס א אינטערעסאנטע פרשה, אין חומש איז אינטערעסאנטע פרשה פארוואס? קודם האט מען שוין גערעדט פאריאר נישט קלאר די התחלת הפרשה איז עפעס אין א אינטערעסאנטע פלאץ נישט דא קיין לאגישע הסבר פארוואס מ'זאל מפסיק זיין אינמיטן די ספירה אינמיטן די מפקד פון די לווים האט מען געמאכט א הפסק ביז איינס איין דריטל קהת האט מען געשריבען אין סוף פרשת במדבר, צוויי דריטל די נעקסטע צוויי מררי און גרשון, שרייבט מען עפעס אין נשא, דאס איז די ערשטע התחלת הפרשה, מ'קען זאגן ס'איז א המשך סיום פון די חומש הפקודים, פון די פקידה וואס מ'האט געציילט די אידן אין במדבר, און געבן פאר יעדעם איינעם זיין פלאץ און זיין ארבעט, איז דא איין המשך פון דעם, איך טראכט אלעמאל דאס האט צוטוהן. מען קען בקשר צו חג השבועות אויב מען וויל עס אריין לייגען אין די זעלבע אימעדזש איז דאך ממש אזוי ווי מען ציילט יא ציילט ספירת העומר און מען האלט ביז שפעטער מען קומט צו שלושת ימי הגבלה דאס קומט ארויס פון די ספירת העומר זעט מען אז ס'איז די זעלבע סארט זאך מען ציילט יעדע איינעם נעמט יעדע זאך פאר זיך וויפיל ס'איז דא און נאך און די ציילן קומט ארויס פון דעם א צווייטע זאך אז מ'געט יעדער זיין פלאץ סביב למשכן יחנו דו וועסט זיין דא דו וועסט זיין דא און אזוי ווייטער וואס דאס איז די עסק פון ספירה, מ'ציילט יעדע יעדע מידה יעדע מענטש יעדע זאך מספר בני ישראל רופט מען עס אפילו אין די ספרים מספר בני ישראל דורך די פסוק וואס שטייט אויף, ווייסט מען, במדבר אויף די ספירה פון די אידן אויף ציילן די אידן, ס'איז אויך דא א מספר בני ישראל, און נאכדעם איז דא די שבועות, די קענסט זאגן די לעצטע הכנה פאר שבועות, מ'רופט שלושת ימי הגבלה וואס מ'געבט פאר יעדער איינער, די כהנים זייער פלאץ, די אידן זייער פלאץ, משה און אהרן זייער פלאץ. יעצט נאכדעם וואס מ'האט די אלע זאכן דארף דאך זיין קבלת התורה דארף דאך זיין די תורה אליינס די תורה אליינס נישט קלאר אויב מ'קען עס טרעפן אין די פרשה אינטערעסאנטע זאך אסאך מאל זוכט מען וויאזוי שייכות זאל האבן די פרשת השבוע מיט די מיט די יום טוב מיט די מועד כ'ווייס נישט ווי אזוי אין פרשת נשא זעהט מען

ס'איז די די די די רגע פון קבלת התורה איז כמעט גארנישט ס'איז ס'איז כמעט ס'איז מופשט מער פון מער פון וואס מ'קען ארויסגעבן אין פרשיות און אין זיבן וואכן און אזוי ווייטער אבער פון די ארום און ארום קען מען זיך קען מען זיך לערנען אסאך מער. יעצט וואס זענען די נעקסטע זאכן וואס זענען די נעקסטע זאכן אין פרשת נשא? נעקסטע זאך אין פרשת נשא איז ס'איז דא א גאנצע פרשה פון מצוות און לערנען בכלל אין ספר במדבר איז אזוי די סדר טאקע א סדר וואס מען דארף עומד זיין אויף דעם אבער בכלל גאנץ ספר במדבר האט אזא סדר אז ס'איז א מעשה א מצוה א מעשה א מצוה א מעשה א מצוה דאס הייסט ס'איז דא אין די תורה ספרים און חלקים פון בעיקר סיפורי מעשיות כ'ווייס ספר בראשית שמות רוב פון ספר שמות איז א מעשה אפילו ס'דא מצוות אין ספר שמות אויכעט איז עס מיט געשריבן אלס א חלק פון די מעשה, איך ווייס אז מ'האט געמאכט א משכן זאלסטו וויסן ווי אזוי צו מאכן די משכן, זאלסט וויסן צו היטן שבת, בשעת דו מאכסט די משכן זאלסטו וויסן, גייט ארויס פון מצרים זאלסט וויסן ווי אזוי צו מאכן די קרבן פסח, דאס איז אלס מצוות וואס איז בעיקר טפל צו די מעשה, חוץ מזה איז דא ספרים אזוי ווי ספר ויקרא, אפשר אין שמות אויך, פרשת משפטים, יתרו, וואס זענען חוקים, תורות, הלכות, דינים.

גאנץ ספר פון פון פרשת מסעי קען מען עס שוין זעהן ס'איז פארציילט א מעשה און נאכדעם פארציילט מען פארציילט א מעשה נאכדעם פארציילט פארציילט מען שטייט א הלכה און עס זעהט נישט מער שווער די מדרשים און רש"י זאגן אלעמאל פירושים למה נסמכה פרשת ציצית לפרשת מרגלים און אזוי ווייטער דאס איז אלץ על פי דרש על פי מדרש סמוכים און על פי פשט איז שווער צו זעהן פארוואס טאקע קומט אריין די די מצוה אין די פלאץ. דארף מען פארשטיין אז דאס איז דאס איז אליינס א דרך נאר בעזרת השם דאס איז אליינס א א רמז די די סארט אומבאהאפטענע קאנעקשאן איז אויך א וועג ס'איז אויך א זאך ס'איז דא מ'קען זאגן ס'איז דא מענטשן ס'איז דא וועגן ס'איז דא זמנים אין די יאר ס'איז דא פלעצער און אין די וועלט, אדער אין עולם שנה נפש, וואס מ'גייט אויף א סדר, א מענטש זאגט, ער האט א מעשה, ער איז, זה ספר תולדות אדם, זיין לעבן איז א ספר תולדות אדם, שרייבט א מע ספר, און די מעשה איז דאך גייט לפי די סדר הידוע פון סיפורי צדיקים, ער איז געווען א וואוילע יונגל, און שפעטער איז ער געווען א וואוילע בחור, שפעטער געווען א וואוילע יונגערמאן, און אזוי ווייטער, האט ער א ספר, א ספר תולדות אדם. ס'דא אנדערע וואס האט א אנדערע מעשה, איך ווייס זיין מעשה איז מער איז א הלכה מעשה. אויך א געוויסע מסודר'דיגע זאך, ער האט געלערנט חושן משפט, נאכדעם געלערנט יורה דעה, נאכדעם האט ער געלערנט אבן העזר, נאכדעם האט ער געלערנט מסכת פסחים, און אזוי האט ער זיך משלים געווען אין חלקי התורה, איז אויך א זייער מסודר'דיגע מעשה, געגאנגען אין ישיבה, די שיעור א', שיעור ב', שיעור ג', און אזוי ווייטער. זענען דא אבער מענטשן, מצבים, פלעצער, וואס עס איז שווער צו זען די קאנעקשאן, אדער מען דארף נישט זוכן אלעמאל א קאנעקשאן. ס'איז געווען אין די מדבר און געמאכט א ספירה מספר בני ישראל, עס איז געווען ספירת שבטים, א טאג שפעטער איז געווען,

מען קען שפעטער קוקן, מען קען גיין אין פרשת מסעי און מאכן פון דעם אזוי ווי א סדר, א קאוהירענט מהלך, א מעשה וואס שטימט, ויסעו, ויחנו, געגאנגען, געקומען, איז אזוי ווי שוין א, מען קוקט צוריק זעט מען אפשר. אבער די מעשה די ספר איז אזוי ווי ס'איז, כפשוטו. מ'האלט אינמיטן מסדר זיין די אידן צו ס'זאל זעט זיך ווי א סיום, גאנץ אנהייב במדבר איז בעצם א המשך סוף פון די מעשה פון סוף ספר שמות, מ'קומט ארום די משכן און אינצווישן האט מען אריינגעלערנט אלע הלכות אבער פון ויקרא אבער מ'קומט צוריק צו די מעשה מ'ענדיגט די משכן מ'מאכט די מחנות ארום און ארום. ס'איז דא אפאר הלכות וואס זענען טאקע ממש המשך פון דעם, משלחים מן המחנה, כל צרוע וכל זב, דאס איז אזוי ווי נאכדעם וואס מ'האט מסדר געווען די אידן דא, די כהנים דא, די לוויים דא, איז די טמאים וואו? אינדרויסן, אויך א סדר. און נאכדעם די נעקסטע פרשה, דאס איז די, וואו איך וויל אנקומען, די נעקסטע פרשה, איז א פרשה וואס קומט נישט דא אריין, נישט נאר ס'קומט נישט דא אריין, מ'האט עס שוין אמאל געלערנט לכאורה לויט רש"י, מ'האט עס שוין געלערנט אין ספר ויקרא, אין פרשת ויקרא, און דאס איז די פרשה איש הישר כי יעשה מכל חטאת האדם נמהל מעל באביו ואשמו הנפש ההיא והתוודה את חטאתו אשר עשה והאיש ואת השמים בראשו והחמשיתו יוסף עליו און אזוי ווייטער דאס איז א פרשה פון גוזל פון איש בעל שקר זאגט רשי אבער ווי אונז האבן געלערנט איז דאך די פרשה באופן מער כללי א פרשה פון תשובה און ווידוי, און איין לאיש גואל אויך א חלק פון דעם, אנדערע ווערטער. מ'קען זעהן, מ'קען זאגן אז דא הייבט זיך אן, ווי איך טראכט אין מיין קשיא, איך הייב אן, ווי אזוי קאנעקט מען דא פון שבועות, נאכדעם איז דא שבעה עשר בתמוז, נאכדעם איז דא אלול, ווי אזוי קאנעקט זיך די מעשה, דא הייבט זיך עס אן צו קאנעקטן. דא איז די נעקסטע פרשה, אדער די די ערשטע פרשה וואס מען לערנט נאך, אנדערש דאס איז אינמיטן, ווייל שפעטער גייט מען צוריק נאך די, נאך איך געדענק נאך די פאר הלכות, יא נאך די פרשה פון סוטה, די פרשה פון ברכת כהנים, די פרשה פון נזיר, נאכדעם גייט מען צוריק צו די מעשה פון די חנוכת הנשיאים וואס מען לערנט חנוכה, און אנדערע צייטן איז דאך אלץ די סיום פון די פון די מעשה פון די הקמת המשכן פון די ערשטע יאר. אבער די פרשיות אינצווישן און די הלכות אינצווישן הייבן אונז שוין אן צו מרמז זיין וואס גייט דא פאר. ס'איז טאקע דא א זייער שיינע וועלט, און אפילו די הלכות אין ויקרא, קען מען זאגן אפילו ס'שטייט דארט יא די פרשה פון כמה חטאות, ס'שטייט נישט אין א אופן פון פארלוירנקייט, ס'שטייט נישט אין א אופן וואס מ'דארף טאקע תשובה טון, ס'איז אזוי א הלכה, און אויב וועט זיין אזוי וועט זיין אזוי, נפש כי תחטא, אויב מ'וועט זינדיגן וועט זיין אזוי. מען זעט נישט דארט די פארלוירנקייט, מען זעט נישט דארט די שבר, די צעבראך, די צעברעכן פון די מעשה וואס איז דא, דא ממש זעט זיך אז עס האט צעברעכט די מעשה, קען מען ממש ביז דא שטימט נאך אלס די מעשה, אפילו די ערשטע פרשה וואס שטייט וישלחו מן המחנה איז דאך א המשך, עס שטייט דאך מפורש אז ויעשו כן בני ישראל, ס'הייסט דאס איז א חלק פון די מעשה, מען האט ארויסגעשיקט די טמאים, יעצט איז שוין מסודר, און די רגע וואס אלעס איז מסודר, ממש פרשת במדבר פרק ה פסוק ד, דאס איז העולם הכי מסודר, יעדער איינער איז אויפן פלאץ, איש על מחניו ואיש על דגלו, די טמאים זענען אויך על מקומם, אלץ איז גוט, מיטאמאל, קען מען דאך זאגן פשט, מיטאמאל די טמאים, מיט אנדערע ווערטער די חטאים, אויך דארפן אויך האבן אויך א וועג צוריק, אין אנדערע ווערטער דא איז. און קומען צום סוף פון די סדר און ס'איז דא ס'איז דא חטאים ס'איז דא זאכן וואס דארפן תשובה ס'איז דא זאכן וואס זענען נישט אזוי פשוט וויאזוי מ'קען אפילו תשובה טון דארף ברענגען א אשם וואס טוט מען אז אז די נגזל האט נישט וועם צוריקצוגעבן איך מיין משא צור איז דאך אזוי ווי א מעוות לא יוכל לתקון וויאזוי טוט מען תשובה אויף אזא זאך קומט די תורה און גיבט א סאלושען פאר אזא זאך מ'קען געבן פאר די כהן שפעטער זעט מען ווייטער די פרשה פון סוטה וואס האט אויך זיכער צו טון זיי האבן געלערנט אביסל, מען קען לערנען נאך ווי די פרשה פון סוטה איך האב געלערנט אז די גאנצע סדר פון ספירת העומר איז א סארט פרשת סוטה פון די מנחת עומר ביז די גאנצע סדר פון שבעה שבועות. ועל כל פנים האבן אונז דא די פרשה פון תשובה. עס איז זייער אינטערעסאנט ווייל אונז ווייסן אז ווען מען זוכט דא די ראשונים האבן געזאגט אז תשובה איז איינע פון די תריג מצוות עס איז געווען עס איז געווען וויכטיג פאר די רמב ם און די אנדערע מוני המצוות אדער רוב פון זיי צו מאכן פון תשובה א מצוה דאס איז אליינס א אינטערעסאנטע זאך וואס מען דארף לערנען במקומו, אבער עס איז נישט קלאר וואס איז די מקור פון די מצוה, ווי שטייט אין די תורה די מצוה? ס'איז ידוע אז עס זענען דא צוויי אנדערע פרשיות ווי ראשונים לערנען ארויס די מצוה פון תשובה, דאס איז שיטת הרמב ם און שיטת הרמבן, קען זיין ס'איז דא נאך מקורות פון אנדערע ראשונים דאס זענען צוויי מפורסמ'דיגע. דער רמבם האט געלערנט די מצוה פון תשובה פון אונזער פרשה, שטייט איש או אשה כי יעשו מכל חטאת אדם, האט ער זיך געבויט אויף א מדרש וואס דרש'נט פון דא מכל חטאת אדם, הגם על פי פשט איז עס נאר א הקדמה צו די המשך, עס מיינט דווקא די חטא וואס אויף דעם ברענגט מען א אשם, האט ער געלערנט אז באופן די נקודה פון והתודו אשר חטאו דאס גייט ארויף אויף כל חטאת אדם, אלע סארט חטאים סיי דער איינס און סיי דער סיי. בין אדם למקום בין אדם לחבירו אלע סארט חטאים וואס קען זיין איז דא א חיוב והתודו את חטאתם אשר חטאו והתודו את חטאתם אשר עשו דאס איז דער מקור מצות וידוי וואס דער רמבם האט אין דעם אריינגעלייגט מצות תשובה דאס איז שיטת הרמבם דער רמבן האט גע זעט אויס נישט מסכים געווען אפשר האט ער פארשטאנען אז דאס איז א פסוק פון וידוי ס'נישט קיין פסוק פון תשובה ס'איז בכלל נישט קיין פסוק בפשטות פון כל המצוות דער רמבן געזאגט אז דאס איז פרשה פון תשובה איז באמת די פרשה וואס שטייט אין פרשת נצבים, ושבת עד ה' אלקיך, זאגט רמבן דאס איז א מצוה, דער רמבם האלט אז עס איז א הבטחה, אויף דעם האט האט ער נישט געוואלט נוצן יענע פסוק, ווייל עס איז נישט משמע אז עס איז א, עס איז נישט משמע אז עס איז א חיוב, עס איז משמע אז עס איז מער א מעשה, ער האט געזוכט א פסוק פון א מצוה, וואט איז די חילוק פון מצוות מיט מעשה'ס? וואס דרייט זיך דא? דער רמבן איז געווען מער ניחא צו נוצן יענע פסוק וואס שטייט בפירוש די ענין פון לשון תשובה מען גייט זאלסט תשובה טוהן ער האט געזאגט זאלסט תשובה טוהן מיינט נישט אז דו וועסט תשובה טוהן נאר דו זאלסט תשובה טוהן דאס איז ביי אים זיין מקור פון פרשת התשובה. ס'איז נאך זייער אינטערעסאנט אז אונז טראכטן דא פון די סדר היאר ווי אונז ווי אונז האלטן אויף די וועלט אז איז דאך דא צוויי ראש השנה'ס, איז דאך דא צוויי זמנים וואס מען דארף תשובה טון, און עס האט צו טון מיט די גאנצע פראבלעם וואס אינצווישן איז דא די תשעה באב. זיי לערנען אז עצרת נמי ראש השנה היא, מען ליינט בחוקותי די קללות פאר ראש השנה, תכלה שנה וקללותיה, און עס איז דא ראש השנה פון תשרי, דאס זענען צוויי ראש השנות מצד מצד די עבודה, מצד עס איז דא נאך ראש השנה'ס ארבעה ראשי שנים הם וואס די אנדערע זענען נישט אזוי נוגע אין די סארט וועג פון עבודה און די סארט פון קריאת התורה וואס איז וואך אז אונז טראכטן פון די סדר פון קריאת התורה און סדר פון קריאת התורה דא איז די צוויי ראש השנה ס'דא ראש השנה פון שבועות ס'דא ראש השנה פון תשרי איז אוודאי די ראש השנה פון שבועות איז קאנעקטעד מיט די גאנצע סדר פון ניסן און די גאנצע סדר פון פסח און אזוי ווייטער אזוי ווי די ראש השנה פון תשרי איז קאנעקטעד מיט זיין גאנצע סדר. יעדער איינער ווייסט וואס מען דארף טון עס איז דא ראש השנה עס איז דא ווי א קביעות אויף די גאנצע יאר א דין תכלה שנה וקללותיה אבער ווען דארף מען תשובה טון ווען טוט מען תשובה פארדעם נאכדעם ס'איז שוין א גאנצע גאנצע מבוכה עיקר תשובה איז פאר ראש השנה אדער עשירת ימי תשובה נאכדעם ווייס איך נישט. אבער ס'איז אינטערעסאנט אז אין די צוויי צייטן טאקע ליינט מען די פרשה פון תשובה, דאס הייסט נאך נאך טאקע נאך די קללות, נאך די קללות אזוי ווי נאך די קללות אין כי תבוא איז דא די פרשה פון ושבת עד השם אלקיך, דאס ליינט מען אלעמאל ארום ראש השנה, יא, אדער פאר ראש השנה אדער נאך ראש השנה ליינט מען אלעמאל די פרשה. די זעלבע זאך אלעמאל נאך, דאס איז ממש אלעמאל כמעט, אלעמאל נאך שבועות ליינט מען פרשת נשא ווי דארט שטייט די רמבם'ס פרשה פון תשובה. און ס'איז טאקע א אנדערע סארט פרשת התשובה, דארף טאקע עומד זיין זייער גוט אויף די צוויי אנדערע סארט פרשת התשובה, דא איז א פרשת התשובה וואס בעצם געבויט זיך אויף די קרבנות, מען קען נאר לערנען אז אפילו ביי מיטלאג קומט נישט קיין קרבן, איז דאך אלץ דא ווידוי און אזוי ווייטער, אלץ א סארט פרשת התשובה און די זעלבע זאך. און די פרשה וואס אונז לערנען אין ראש השנה, וואס אונז לערנען אין נצבים, דאס איז שוין אזוי ווי מ'זאגט א חלק פון די מעשה, חלק פון די סיפור פון אחרית הימים, פון נאכדעם וואס מ'גייט אדורך, יבואו עליך הברכה והקללה דארפסטו תשובה טון, דאס איז א אנדערע סארט, אנדערע סארט תשובה. און דאס שטימט אויך זייער גוט מיט די סדר היאר, די סדר פון קריאת התורה אז שבועות וואס איז די חלק פון חוקי התורה, וואס איז כללים חוקים. דעמאלס לערנט מען די פרשת התשובה וואס איז געשריבען אין אזא אופן פון הלכות התורה, שפעטער ווען נאכדעם וואס איז טאקע געשעהן דא די גאנצע מעשה פון די זומער פון די שבעה עשר בתמוז און אזוי ווייטער ליינט מען די פרשת התשובה וואס קומט טאקע נאכדעם וואס קומט מיט די מעשה וואס איז אין די הבטחה ושבת עד ה' אלקיך. אונז אביסל מעיין זיין אין די פרשה, אין דברי הזוהר אויף די פרשה. די זוהר טראכט פון א פסוק, ווי אונז לערנען אלעמאל כדי צו עפענען איין פסוק קען מען נוצן נאך א פסוק, פסוק וואס די זוהר טראכט איז די פסוק פון וידוי. אין אנדערע ווערטער, ווען די די תשובה וואס שטייט אין די פרשה שטייט אויף די אויף די נקודה פון ווידוי, דאס איז טאקע לשיטת הרמב"ם וואס ער האט פון דעם געלערנט תשובה, אז ער האט גענומען די ווידוי אלץ אזוי ווי א דוגמא, אלץ אזוי ווי די קיום, מ'קען מ'קען טראכטן וועגן דעם באריכות, דאס איז וויאזוי זעט אויס תשובה, אין אנדערע ווערטער וויאזוי זעט אויס תשובה, תשובה איז אפשר א דבר שבלב, עס איז אפשר א דבר שבמעשה, דאס שלא ישוב לכסלו, אדער וויאזוי זעט עס אויס, מ'טרעפט אזוי ווי א מעשה, אזוי ווי מצוות התורה געווענליך זענען געבויט אויף א מעשה, זעט אויס ווידוי. דער רמב"ם זאגט ואומר ענינות אלו שגמר בלבו ער זאגט חטאתי כ'וועל מער נישט זינדיגן פליז העלף מיך רבונו של עולם העלף מיך איך זאל מער נישט זינדיגן דאס איז מער ווייניגער נוסח הווידוי פון די רמב"ם. יעצט אין ווידוי איז דא א אינטערעסאנטע אינטערעסאנטע שמועס אינטערעסאנטע שאלה. ס'דא א פסוק לדוד משכיל אשרי נשוי פשע כסוי חטאה אשרי אדם לא יחשב ה' לו עוון ואין ברוחו רמיה, אזוי הייבט זיך אן א פרשה, וואס איז א פרשה? א פרשה פון תשובה, בפשטות א פרק, פרק פון ווידוי, יא, עס איז דא פרקים, עס איז דא פארשידענע סארט פרקים אין ספר תהלים, תהלים איז דאך אזוי ווי א ליקוט תפילות, אלע סארט תפילות, תפילות בשעת צרה, תפילות הודאה, תפילות פון תשובה, תפילות פון בקשה, די די שטיקל איז לכאורה א פרשה פון ווידוי, אזוי ווי עס שטייט ווייטער.

און ס'הייבט זיך אן מיט די אשריי'ס, אזוי ווי די סדר פון פארשידענע קאפיטלעך, דארף מען פארשטיין וויאזוי דאס גייט, אמאל איז די אשריי לכאורה נישט פונה צו די צו גאט, ס'איז פונה צו א מענטש, יא אשריי וואויל איז די מענטש, אדער מהילל משובח איז די מענטש, ריכטיג איז די מענטש וואס ער איז נשוי פשע, און פון דעם גייט ער אריין און זאגט רעדט לנוכח, רעדט לנוכח השם, ער זאגט ווידוי, כי החרשתי חטאתי אודיעך. לכאורה די וועג וויאזוי מ'פארשטייט דאס, קען זיין מ'קען עס פארשטיין אין אנדערע וועגן, ס'איז געמאכט צו זאגן בציבור, קודם איז מעורר די ציבור, אבער אפילו ווען מ'זאגט עס ביחיד, עס מיינט, עס איז זייער שווער, ס'איז זייער שווער אנצוקומען, די איידיע איז וואס רוב מענטשן ווייסן אז עיקר תפילה איז צו רעדן נוכח פני השם, דאס איז א, נישט אזא פשוטע זאך, ס'איז זייער אסאך מער א איידלע זאך, כדי זיך אנצואווארעמען, כדי אנצוקומען, קודם רעדט מען אסאך מאל אבדזשעקטיוו, קודם רעדט מען אזוי ווי אין א. third person language, אשרי וואויל איז דער מענטש, נאכדעם, איך בין דאך אבער נישט דער מענטש, פרובירט מען צו זיין דער מענטש, אזוי איז עס פאל גרוס תלכו, ס'איז אזא אזא מהלך. אין אנדערע ווערטער, דאס איז דער חלק התורה שקודם לתפילה, אזוי ווי אונז לערנען דא אז די פרשה וואס אונז לערנען איז די פרשה פון תורה, ס'איז דא ווידוי תשובה, אלס די מעשה בפועל ממש טוט תשובה די הלכות תשובה די ווארט פון די תורה וואס זאגט עס איז קובע די חק אזוי טוט מען תשובה ווען דו וועסט זינדיגן וועסטו אזוי תשובה טון עס דא אזוי ווי אין תפילה אליין איז דא אזעלכע חלקים פון תורה עס דא אזעלכע חלקים וואס מען זאגט איך זאג יעצט א דבר תורה איך זאג יעצט א דבר חכמה איך זאג יעצט א דבר אמת און פון דעם וועל איך אנקומען צו קאנעקטן צו מיין סיטועשן צו מיין באופן אישי באופן פערזענליך. יעצט האבן שוין עומד געווען אלע מדרשי חזל און אלע מפרשים אז די אשרי'ס איז אינטערעסאנט וואס וואס טוען זיי דא זיי זענען לכאורה סותר די המשך הפרשה. פארוואס? ווייל ווידוי איז דאך מגלה זיין חטאה, ווידוי הייסט דאך אזוי ווי ער זאגט דא חטאתי אודיעך ועוני לא כסיתי, איך דעק נישט צו מיינע זינד, איך זאג ווידוי, איך זאג קלאר איך האב געזינדיגט און איך וויל תשובה טון. און דערווייל וויאזוי הייבט זיך אן די פרשה, אשרי נשוי פשע, נשוי הייסט ער איז נשיא, א נשיא, ער איז אפגעזינדיגט, ער איז העכער פון זינד, כסוי חטאה ער דעקט צו זיינע עוונות. אזוי לכאורה האבן זיי פארשטאנען, קען זיין ס'מיינט כסוי אז ס'הייסט ער איז בעצם א צוגעדעקטע האט נישט קיין עבירות, ס'וואלט געווען אין אנדערע ווערטער וואלט געקענט דארט שטיין בעסטע וואלט געווען אז מ'האט נישט קיין עבירות איך האב יא, אז פליז העלף מיך איך וויל תשובה טון. איז אבער אזוי איז א טענטע פתיחה איז א מה ענין הפתיחה לענין המזמור. אבער זאך ער זאגט אשרי אדם לא יחשב ה' לו עון ואין ברוחו רמיה, דאס הייסט וואויל איז דער וואס ער רעכנט אים נישט קיין זינד און דא רעכנט ער יא זינד, ס'וואלט געדארפט זאגן אשרי אדם ש. וואס איז מודה על האמת, אשרי המודה על חטאיו, מכסה פשעיו לא יצליח, איך האב דא א אנדערע פסוק וואס זאגט טאקע פארקערט וואס די גמרא ברענגט, אשרי אדם וואס איז מודה, ער ווייסט אז ער האט געזינדיגט און ער טוט תשובה און ער בעט אז מען זאל ניצול ווערן פון זיינע חטאים, אזוי וואלט מען לכאורה געדארפט דאס קענען דארפן זאגן. ביזדערווייל הייבט זיך שוין אזוי, עס הייבט אן אשרי נשוי פשע, אשרי אדם לא יחשב השם לו עון ואין ברוחו רמיה.

על פי פשט די גמרא טרעפט שוין די חילוקים זאכן ס'דא חטאים וואס מען דארף מפרש זיין ברבים ס'דא וואס נישט אבער ס'איז אלץ די פרטי דינים אונז ווילן אבער פארשטיין אין די אין די עצם זאך אין די עצם הבנה פון וויאזוי מען קען ארויסלערנען פון דעם. די זוהר איז עומד אויף צוויי ווערטער וואס מען טרעפט אין די אין די אונזער פרשה און אין די פסוק וואס אונז טראכטן דא.

קודם כל וואס הייסט חטאת אדם? דאס הייסט איש או אשה כי יעשו מכל חטאות האדם. און אזוי אויך זאגט דער פסוק אשרי אדם לא יחשוב הוי' לו עוון. און אדם הייסט אלעמאל אדם, אדם הראשון, דאס הייסט ווען מען זאגט אדם הראשון מיינען אונז אלעמאל די מענטש בתור בתור וואס ער איז א מענטש. אנדערע ווערטער. מ'קען האבן א רשימה פון חטאות התורה, עבירות לפי התורה, עבירות לפי א רשימה פון עבירות.

איך מיין אז אין יענע וועג, כ'ווייס נישט וויאזוי מ'קען פארשטיין די ענין פון תשובה אדער די אלע ענינים, און די גרויסע חלק פון די ענין פון תשובה הייבט זיך אן פון קוקן אויף די זאך וואס הייסט אדם, אין אנדערע ווערטער אז מ'זאגט אז די תורה, די מצוות זענען געקומען צו בויען דעם מענטש, צו מתקן זיין דעם מענטש, צו מאכן א אדם השלם, צו מאכן א ריכטיגע מענטש, צו מאכן מאכן א נשמה, מ'קען רופן רוח, רוח ס'איז ויפח באפיו נשמת רוח רוח חיים. און וואס דאס מיינט איז, און דאס, מיט דעם פארשטייט מען אויך סיי די חטא און סיי די תשובה, דאס הייסט ס'איז דא חטאת אדם, אזוי ווי אדם הראשון האט געזינדיגט און דעמאלטס איז דער אדם די מענטשהייט, דער מענטש איז געפאלן פון דעם, ס'איז געווארן א אנדערע סארט מענטש, יעצט איז ער אזא סארט מענטש פון יגיע כפיך כי תאכל, אזא סארט מענטש פון חטא אדם הראשון. און פאר דעם אויך תשובה הייסט אז מען דארף ווערן צוריק א מענטש, מ'דארף ווערן צוריק די מענטש וואס מען דארף זיין. און דא איז די זאך וואס הייסט ווידי. וואס מיינט ווידי? וואס איז די אויפטו פון ווידי? קענסט זאגן ווידי איז צו זאגן פאר די אייבערשטער אז מען האט געזינדיגט, די אייבערשטער ווייסט דאך שוין. ווידי איז דאך צו זאגן פאר די מענטש. אין אנדערע ווערטער, מען זעט אזוי ס'דא סדר הווידי וואס גייט אדורך די אברים פון א מענטש, און אפילו אין די על חטא איז אביסל גייט אויף די נוסח. א גרויסע חלק פון די ענין פון ווידי איז למעשה צו טון די הפך פון כסוי חטאה, ס'הייסט צו טון גילוי החטא, און גילוי החטא מיינט מען נישט צו זאגן איך האב געזינדיגט און דערפאר וואס, וואס ס'מיינט צו זאגן איז צו פארשטיין, ארויסצוהאבן מצד די מענטש, מצד די אדם, וואס וואס האט וואס האט די חטא געטון, ווי האט עס ווי האט עס אנדערע ווערטער, א מענטש דארף דאך האבן א ריינע קאפ למשל, א קלארע קאפ, קענען נוצן זיין שכל, אויב ער זינדיגט און אויב ער ווערט צומישט פון אלע מיני זאכן, איז ווערט דאס צומישט, איז ער נאך, מען זאגט, מען זאגט אים קום זאג ווידי, קום זאג והתודו את חטאתם, ס'הייסט קוק אויף דיין קאפ, קוק אויף דיין שכל, ס'ארבעט? ניין ס'ארבעט נישט, דו זעסט דאך דא אז אז די חטא האט פוגם געווען, אז ס'איז א חטאת אדם, ס'איז א סארט חטא וואס איז מוריד די מדריגת אדם, ס'האט צומישט די מענטש, ס'האט געמאכט אויס מענטש. יעצט פארשטייסטו אויך וואס דארפסט טון תשובה צו טון, ס'דא. תשובה פון פשוט אויפהערן צו טון וואס מ'האט געטון ריכט נישט ריכטיג אבער ס'דא עיקר התשובה וואס הייסט דאך די תיקון א תיקון הפגם ס'הייסט מ'דארף דאך קענען צוריק בויען און ס'איז פאר דעם ווער ס'לערנט אין אלע מיני ספרים וועט טרעפן אסאך דרכי התשובה וואס זענען די אלע דרכי התשובה די עיקר שורש דרכי התשובה איז פאררעכטן וואס מען האט מקולקל געמאכט. אויב למשל איז דא חטא א חטא, ער האט געזינדיגט ווערט ער געווארן א נאר, זיין שכל ארבעט מער נישט. דער תיקון אויף דעם איז צו צוריק אויפבויען זיין זיין מח, צוריק אויפצובויען זיין קאפ. ווי אזוי? צו דורך טון אנדערע מצוות, צו אפשר איז דא פשוט ספעציעלע עבודות, ספעציעלע ווידי, אזוי ווי מען זעט דא, דארף ברענגען א קרבן, דארף ברענגען א אשם, מוסיף זיין א חומש, ס'איז דא פארשידענע עבודות, ס'איז דא ספעציעלע ענינים פון ווידי, ספעציעלע ענינים פון תיקון וואס זיי זייער תפקיד איז אויפצובויען צוריק די זאך וואס איז צובראכן געווארן, בין אדם לחבירו איז מען דארף צוריק צאלן, יא, בין אדם לעצמו איז צוריק אויפבויען זיינע מידות הנפש, צוריק אויפבויען זיין מענטש, אז ער זאל זיין צוריק צוריק א מענטש וואס ער דארף זיין. דאס באמת די טייטש און דאס גייט אויך ביזן ביזן שורש אז עס שטייט למעול מעל בהוויה אז זאגט די זוהר אז מ'איז ווער ס'איז ווער ס'זינדיגט ווען מ'טוט א חטא יעדע חטא באמת איז א מעילה ביי ביי שם הוויה ס'מאכט אז די שם הוויה זאל נישט קענען לייכטן אויף די וועלט ס'מאכט אז די די די געטליכקייט זאל נישט קענען דערזעהן ווערן און דערהערט ווערן. און דאס איז דאך די כאילו א געוואלדיגע, מ'קען זאגן א שארפע מוסר דרשה וועגן דעם, אז א חטא איז אזא שרעקליכע זאך, ס'איז פוגם אין די שם הווי'. אבער יעצט אז מ'פארשטייט די פגם החטא, מ'פארשטייט וואס ס'האט געטון, פארשטייט מען אויך די וועג וויאזוי מ'פאררעכט עס, אויב אזוי וויאזוי קען מען עס פאררעכטן? מ'דארף צוריקבויען די שם הווי'. דארף צוריק בויען די שם השם, וויאזוי טוט מען דאס? דורך די אלע זאכן וואס הייסן תשובה, דורך די אלע עבודות וואס הייסן תשובה, די אלע ענינים פון תשובה, זייער תפקיד איז,

פון דעם איז זייער קען מען זייער גוט זעהן ווי אזוי די שורש איינער פון די שרשים פון תשובה איז טאקע אין די פרשה פון גזל גזל ונשבע און דאס אין דעם איז דא סיי בין אדם לחבירו א פשוטע זאך זעהסט האסט געזינדיגט עס געט צוריק והשיב את הגזילה והשיב את צוריק ברענגען וואס ער האט געזינדיגט דאס איז אזוי ווי א שורש פאר פאר אלע מיני תשובות, פשוט, זיי זאגן איך האב פיל זיך זייער שלעכט, פאר אידשפעס א שומער, דאס העלפט דיך גארנישט, דארפסט דאך צוריק געבן, און גיב צוריק, די זעלבע זאך איז וחמישיתו, דאס גיבט מען צוריק פאר די חלק אלוקית, פאר די חלק הכהן, פאר די חלק וואס איז דא דעם אז ס'איז א בין אדם למקום'דיגע זאך, מען האט פוגם געווען בשם השם, מען האט נשבע געווען בשם השם לשקר, דאס הייסט מען האט פוגם געווען בשם הוויה, דאס איז אין אלע עבירות האבן די צוויי חלקים, פון דעם וואס טוט ער אויך דורך די ענין פון חומש, דורך די ענין פון די אשם וואס ער ברענגט, די קרבן וואס ער ברענגט. נאכדעם קען ער ממש מתקן זיין די די זאך פון וואס ער האט געזינדיגט.